זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף נ ד עמוד א', הייבן מיר אן בסייעתא דשמיא די ניינטע פרק מסכת ברכות, די לעצטע פרק מסכת ברכות, דער עולם האט עס? איך האב שוין אנגעצינדן די רעקארדער, דף נ ד עמוד א'. יחזקאל האסט זיכער צו זאגן? איך רעד דורך די מייק. זאגט די הייליגע משנה דף נ ד עמוד א' פון אויבן, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אז א מענטש זעט א פלאץ ווי ס'איז געשען ניסים פאר אידן, סאו מיר'ן זען אין די גמרא קלארע פארשידענע פלעצער פון וואס מ'רעדט דא, אומר מאכט ער די ברכה ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, און ווי תוס' שמועסט אויס אז די ברכה איז א פולקאמע ברכה פון ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם וואס אונז האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער אז א ברכה וואס איך זאג נישט קיין שם אלקינו אדער איך זאג נישט קיין מלך העולם הייסט נישט קיין ברכה, אנדערע ראשונים דינגען זיך באט די הלכה ווי ס'ווערט געפסקנט אין שלחן ערוך איז אזוי ווי תוס' אז די אלע ברכות וואס ווערן אויסגערעכנט אין אונזער משנה איז פולקאמע ברכות וואס מ'זאגט געהעריג בשם ומלכות אה, מקום שנעקרה ממנו עכו"ם, א פלאץ ווי די עבודה זרה איז אויסגעריסן געווארן, איז אומר ברוך שעקר עכו"ם מארצנו. געלויבט איז דער אייבערשטער אתה ה' אלקינו מלך העולם שעקר עכו"ם מארצנו וואס האט אויסגעריסן די עבודה זרה, ס'דא וואס זאגן ס'גייט ארויף אויף ארץ ישראל וואס מען האט פארטריבן די מלכי עכו"ם על כל פנים על הזיקים, וואס מיינט על הזיקים? מיר'ן זעהן אין די גמרא צוויי מהלכים כוכבא דשביט דאס איז א קאמעט ס'איז אזא געוויסע מין שטערן וואס לויפט אין הימל אדער ועל הזוועות וואס איז טייטש זוועות און מיר'ן אויך זעהן אין די גמרא אז ס'מיינט אן ערדציטערניש ועל הרעמים און אויף א. רעם וואס דאס איז א דונער, ועל הרוחות, עס מיינט גאר שטארקע ווינטן, איך האב געזען ארטסקרול אויף משניות טייטשט האריקעין או טארנעידא, סאו מען רעדט נישט סתם עס קומט א שטארקע ווינט און אפילו א רוח שאינה מצויה וואס ווארפט אראפ די שלאק פון די סכך, נאר מען רעדט טאקע ממש א האריקעין אדער א טארנעידא אדער אפשר א טראפ. קל סטארם, זאכן וואס זענען מער ווי געווענליך ועל הברקים אדער אויף א ברק וואס דאס איז א בליץ, אומר זאגט ער ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, איז ווי רש"י טייטשט פארוואס זאג איך מלא עולם ס'פילט אן די וועלט, לפי שהללו נראין ס'זעהט זיך אן או נשמעין למרחוק, ס'איז טאקע נישט ממש די גאנצע וועלט, ס'מיינט נישט די גאנצע ערד קוגל ליידט יעצט פון די פון די בליץ, אבער אין מיין וועלט מלא עולם ס'איז נראין למרחוק ווי. עס זעט זיך אן די כח פונעם אייבערשטן, על ההרים, אסטראנאמישע בערג, כ'האב געזען דער ערוך השולחן זאגט למשל די אלפן בערג, גאר גרויסע בערג, ערגער זאגט די גרענד קעניענס, נישט סתם מען זעט עפעס א בארג אין די קאנטרי, מען זעט עפעס א אויסטערליש הויכע בארג, אדער ועל הגבעות, גאר מערקבארע גבעות מיינט אלץ א בקעה, א טאל, ועל הימים. גרויסע וואסערן, ועל הנהרות, תוס' זאגט אז מען רעדט פון די פיר נהרות, די פיר טייכן וואס ווערן דערמאנט אין די תורה, ועל המדברות, אדער אויף מדברות, איך האב געזען איינער פון די פוסקים זאגן אז אפשר א גאר גרויסע ליידיגע וואלד, די עמעזאן דזשאנגל, קען אויך באטראכט ווערן ווי א מדבר. ס'איז אויך די פוסטקייט שבו, די גרויסע פוסטקייט שבו, דאס איז א זאך וואס ברענגט ארויס גדלות הבורא, אומר, מאכט די ברכה פון ברוך עושה בראשית, רבי יהודה אומר. הרואה את הים הגדול האבן מיר שוין פריער געהערט פון ר' חזקאל אז עס איז דא צוויי פשטים אין די ים הגדול, אדער מיינט עס די מיטלענדישן ים וואס גרעניצט זיך מיט ארץ ישראל פראם די ריווער טו די סי, די ים התיכון, אדער מיינט עס די ים הגדול מיינט די אוקיינוס, די אוקיינוס מיינט אושען, עס מיינט לכאורה די אטלענטיק אדער די פאסיפיק אושען, גאר גרויסע טייכן, איז ווייל עס איז א דבר חשוב. איז אזוי ווי אונז האבן מיר געהאט ביי יין ולחם אז ווען א זאך איז א דבר חשוב באקומט ער א ברכה בפני עצמו איז דא אויך הגם אונז האבן שוין געהאט די ברכה פון עושה מעשה בראשית אויף סתם ימים איז דא דא א נייע ברכה פון ברוך שעשה את הים הגדול לייגט יעצט די משנה צו א תנאי בזמן שרואהו לפרקים ווילאנג איך זע עס נאר פון צייט צו צייט און תוס' ברענגט שוין א ירושלמי אז לפרקים מיינט איינמאל אין דרייסיג טעג און די גדר גייט ארויף אויף אלע אנדערע הלכות אויך למשל אויף מקום שנעשה בו ישראל, ס'מיינט נישט אז יעדן טאג דארף איך מאכן די ברכה, נאר איינמאל אין דרייסיג טעג, דאס איז אויסער ווען מען רעדט פון דונערן און בליצן, וואס דארט איז דא אנדערע גדרים אין די פוסקים אז אדער אויב די הימל האט זיך אויסגעקלערט און ס'איז געקומען א נייע רעגן קען איך מאכן א נייע ברכה, אדער עס איז געקומען א נייע טאג, אז א נאכט איז דורכגעגאנגען און יעצט איז א נייע טאג, אפילו די הימל האט זיך נאכנישט אויסגעקלארט קען איך מאכן נאכאמאל א ברכה. על בשורות טובות, א מענטש הערט א גוטע בשורה מ'גייט זען די גמרא וואס ס'מיינט, איז אומר ברוך הטוב והמטיב. מאכט ער די ברכה פון הטוב והמטיב על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת איז ליידער איז דאס די באקאנטסטע ברכה פון די משנה בנה בית חדש א מענטש בויט א נייע הויז און די משנה ברורה זאגט ס'מיינט נישט דווקא בנה נאר אפילו קנה און ס'מיינט נישט דווקא בית חדש נאר פאר אים איז עס ניי אפילו ער קויפט די אלטע הויז פון א גוי אדער פון א איד וקנה כלים חדשים מענטש קויפט נייע כלים אדער יעדע זאך כ'האב פונקט לעצטענס געזען אין די פוסקים אז א מענטש קויפט אפילו א נייע ספר אדער א מענטש שרייבט א ספר יעדע זאך לויט די שמחה פון די התחדשות וואס תלוי בלב. אז א מענטש שפירט א התחדשות איז אומר ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה היינט איז מען אביסל מיקל אין די ברכות, אדער מחמיר, ווענד זיך וויאזוי דו ווילסט עס אנקוקן, ווייל ס'איז שווער צו זאגן א מענטש קויפט זיך א נייע טיש בעקיטשע איז ס'איז שווער צו זאגן אז די שמחה איז אזוי גרויס, מילא איז מ'טוט עס אפשר אן צו קידוש, פון יום טוב, מ'געט זיך אן עצה. זאגט יעצט די משנה ווייטער מברך על הרעה מעין על הטובה על הטובה מעין על הרעה מ'עט זען קלאר אין די גמרא וואס ס'מיינט אבער באופן כללי מיינט עס אז מברך על הרעה דו מאכסט א דיין האמת אויף א שלעכטס אפילו ס'קען זיין אז אין די שלעכטס מעין על הטובה עס קען ארויסקומען דערפון א גוטס אדער על הטובה א גוטס מעין על הרעה למשל די גמרא רעדט פון איינער וואס האט געטראפן א ארנקי געטראפן א בערזל מיט געלט און יעצט פריידט ער זיך זייער שטארק צו די מציאה באט ס'קען זיין אז ער לאזט זיך דא אריין אין פראבלעמען אז די גאווערמענט גייט קומען און מען וועט אים נאכגיין און מען וועט וועלן נעמען פון אים שטייער וכדומה. אבער מען קוקט נאר אויפן יעצט, מען קוקט נאר אויפן סטעטוס קווא, אויב יעצט זעט עס אויס ווי א טובה אדער יעצט זעט עס אויס ווי א רעה, מאכסטו די ברכה לויט צו עס איז רעה אדער טובה. זאגט יעצט די משנה ווייטער והצועק לשעבר, א מענטש שרייט אויף א זאך וואס איז שוין געווען הרי זו תפילת שוא, תפילה איז נישט געשטעלט אז מען זאל דאווענען אויף ניסים, אויף שינוי הטבע, ממילא אז א מענטש. איז מתפלל אויף א זאך וואס איז שוין געווען איז איז עס א תפילת שווא, נישט ווייל דער אייבערשטער קען נישט מאכן קיין ניסים נאר ווייל נישט אויף דעם איז תפלה געשטעלט. היתה אשתו מעוברת. אה, און דא און למשל אין די משניות האב איך געזען שטייט דא צו נאך א ווארט כיצד אז די נעקסטע פאל איז פשוט א ביאור אויף די אויף די צועק לשעבר איך ווייס נישט פארוואס איז ארויס געפאלן די ווארט היתה אשתו מעוברת. ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפילת שווא ווייל נאך פערציג טעג איז שוין דא א קלארע מין וואס די מענטש וואס די וואס די עיבור איז ממילא עס איז שוין נישט שייך צו מתפלל זיין דערויף היה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר ער הערט ווי מען שרייט איז דאך שוין עפעס געשען ואומר ער זאגט יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי הרי זו תפילת שוא ווייל אדער איז עס אין זיין הויז אדער איז עס נישט אין זיין הויז און די ראשונים זאגן שוין אז מען קען מתפלל זיין באופן כללי אז מיינע קינדער זאלן געהיטן ווערן וכדומה באט גיין ספעסיפיקלי מתפלל זיין א אויף דער שעבר, אויף די זאך וואס איז שוין געשען, דאס איז א א תפלת שוא. הנכנס לכרך, א מענטש קומט אריין אין די שטאט מתפלל שתיים, איז ווי רש"י זאגט זייער אינטערעסאנט, דער עולם קענען אריינקוקן, המהלך בדרך וצריך לעבור כרך, ושם מצויים מושלים רעים ומחפשים עלילות, ס'דארף דורכגיין א גרעניץ, ס'דארף דורכגיין א שטאט, דארט דא קאסט. קאסטומס און זיי קענען אים פייניגן איז איינמאל פאר ער גייט דורך דעם גרעניץ אויף אריינצוגיין זאל ער מתפלל זיין אז עס זאל דורך גיין בשלום און איינמאל ווען ער גייט דורך די גרעניץ אויף ארויסצוגיין ואחת ביציאתו זאל ער מתפלל זיין אז קיינער זאל אים נישט אפשטעלן און ער זאל נישט האבן קיין פראבלעמען בן עזאי אומר ארבע אז איך דארף פיר מאל מתפלל זיין איינמאל פאר איך גיי דורך דעם גרעניץ בין איך מתפלל זאל זיין בשלום איך בין דורכגעגאנגען דעם גרעניץ איז נותן הודאה על העבר די זעלבע זאך חזר'ט זיך איבער ווען איך גיי ארויס פון שטאט. איז פאר איך גיי דורך דעם גרעניץ בין איך מתפלל אז ס'זאל דורכגיין בשלום, איינמאל איך בין ארויס פון שטאט איז נותן הודאה על שעבר איז בן עזאי אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו נותן הודאה על שעבר וצועק על העתיד. זאגט יעצט די משנה ווייטער חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, די גמרא גייט דרש'ן פון א פסוק אז מיטן זעלבן חשק מיטן זעלבן התלהבות מיט די זעלבע הארץ, און די חלק ההודאה וואס דו דאנקסט דעם אייבערשטן ווען עפעס גייט דיך גוט, דארפסטו דאנקען דעם אייבערשטן ווען עפעס גייט דיך שווער, ווייל אז א מענטש האט די ריכטיגע שכל ווייסט ער אז אלעס איז לטובה, שנאמר, ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, דאס איז אונזער פסוק וואס זאגן מיר אין קרישמע און די גמרא גייט עס יעצט דרש'נען. בכל לבבך מיינט בשני יצריך, מ'דארף דינען דעם אייבערשטן ביצר טוב וביצר הרע, ס'איז דא פארשידענע מהלכים אין די ראשונים, די פשוט'סטע מהלך איז אז די יצר טוב דארף מען פאלגן און ביצר הרע דארף מען בייקומען, דארף מען קעמפן דערקעגן, דאס מיינט ביצר הרע, אנדערע זאגן טיפער, אז ס'איז נישטא קיין מידה וואס א מענטש דארף דארף נישט נוצן, פוילקייט, פוילקייט איז יצר הרע, יא, ס'איז די עצלות פון א מענטש, באט ס'איז דא אמאל וואס א מענטש דארף זיין פויל, אז א מענטש פילט אז דאס איז נישט ריכטיג צו טון, זאל ער זיך נישט איילן עס צו טון, ס'איז דא אמאל כעס וואס איז אפראפריעט, יעצט דארף איך זיין. ממילא די אן יצר הרע וואלט איז א מענטש איז נישט קיין מענטש איז ער אפשר א מלאך א מענטש מוז צוקומען צו זיין יצר הרע אז ער זאל קענען זיין אן עובד השם בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך א מענטש דארף זיין גרייט פאר מסירות נפש אויף די ג' עבירות חמורות בכל מאודך מיינט בכל ממונך אויף א לאו נישט עובר צו זיין א לאו. דארף זיין א מענטש גרייט אוועקצוגעבן זיין גאנצע פארמעגן. דבר אחר דא האבן אונז געוואלט צוקומען, וואס דאס האט א שייכות מיט די דרש פון אונזער משנה, דבר אחר בכל מאודך, בכל מידה ומידה, ס'לשון מאודך איז עפעס א צוזאמשטעל פון מידה און מודה. ס'איז צוויי ווערטער, מאודך האט אין זיך צוויי משמעות'ן, די ווארט פון מידה און די ווארט פון מודה. בכל מידה ומידה שמודד לך, אין סיי וועלכע מידה דער אייבערשטער פירט זיך מיט דיר, איז הוי מודה לו, זאלסט. ס'טו אים דאנקן. יעצט זעה איך אז ס'איז אפשר דריי ווערטער, מדה מודד מודה, מאודך האט אין זיך דריי משמעות'ן. זאגט די משנה ווייטער הלכה לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים די ערשטע שער אין בית המקדש איז געווען שער המזרח און א מענטש זאל נישט שטיין דארטן און זיך פירן מיט קלות ראש ווייל איין טיר איז מכוון קעגן די נעקסטע טיר רש"י מאכט דעם גאנצן חשבון שער מזרח שער עזרת נשים אלע טירן זענען געווען אין ליין ווייל עס טראגט זיך ביזן קדשי קדשים, מ'רעדט פון די ערשטע בית המקדש וואס די קדשי קדשים האט געהאט א טיר, די צווייטע בית המקדש איז עס געווען א פרוכת, נאך א הלכה ולא יכנס להר הבית, מען זאל נישט אריינגיין אין הר הבית במקלו מיט זיין שטעקן, ער וואקט נישט אריין קעזשועלי אין בית המקדש אזוי ווי דאס איז עפעס אזוי ווי דיין וויין גארטן דא ובמנעלו מיט זיין שיך נאר מען דארף זיך אויסטון שיך בפונדתו, זאגט רש"י מען רעדט פון אזא גארטל וואס קומט מיט אזא בערזל מען לייגט אריין געלט, מען קען אויך זען אמאל פארמערס וכדומה דארפישע מענטשן וואס טראגן אזא גארטל און עס קומט דא מיט אזא. האט אזא פעק ווי מען קען אריינלייגן זאכן ובאבק שעל רגליו דאס מיינט א מענטש דארף זיך וואשן די פיס פאר ער גייט אריין אין הר הבית לא יעשנו קפנדריא מאך נישט דעם הר הבית פאר א שארטקאט ורקיקה מקל וחומר זיכער זאלסטו נישט שפייען אינעם גאנצן הר הבית וואס נישט קיין כבוד זאגט יעצט די משנה נאך א הלכה כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם זאגט רש"י שמועסט דא זייער אינטערעסאנט אז אין בית המקדש פלעגט מען נישט זאגן ברוך אתה השם חונן הדעת נאר מען פלעגט זאגן ברוך אתה השם אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך חונן הדעת יעדע חסימה פון א ברכה איז געווען לענגער ווי ווי אונזערע חסימות און די ציבור פלעגט נישט ענטפערן אמן נאר די ציבור פלעגט ענדיגן פלעגט ענטפערן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד סאו ווי די משנה זאגט יעצט כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם אין אנדערע ווערטער מ'האט געזאגט מן העולם ברוך אתה ה' אלקי ישראל מן העולם ברוך חונן הדעת אז די עד העולם האט מען נישט געזאגט משקלקלו הצדוקים די צדוקים זענען געקומען ואמרו אין עולם אלא אחד ס'איז נאר דא די וועלט ס'איז נישט דא קיין עולם הבא ס'איז נישט דא קיין תחיית המתים התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם צו סטרעטשן די פוינט אז דער אייבערשטער איז קעניג אויף צוויי וועלטן סיי אויף די וועלט סיי אויף יענע וועלט נאך א א תקנה וואס עזרא הסופר האט מתקן געווען, והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, אז א מענטש מעג זיך באנוצן מיטן אייבערשטנ'ס נאמען אויף צו באגריסן א חבר, שאלת שלום איז מצוה, ווי רש"י ברענגט א פסוק פון בקש שלום ורדפהו, און די מצוה איז אזוי גרויס אז איך מעג זיך באנוצן מיט די נאמען פונעם אייבערשטן, איך זאג נישט אז כאילו דו באנוצט זיך מיטן אייבערשטן פאר כבוד הבריות, נאר פארקערט דאס איז כבוד שמים וואס דער אייבערשטער וויל. אז דו זאלסט זיין א רודף נאך כבוד הבריות און דו זאלסט דורש זיין בשלום חברך. די גמרא גייט ברענגן פארשידענע פסוקים ווי איך לערן עס ארויס שנאמר שטייט פסוק והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ער זאגט פאר די דארטן די וואס שניידן די תבואה השם עמכם זעט מען דאך אז ער באנוצט זיך מיטן אייבערשטן זיי צו באגריסן ויאמרו לו יברכך השם ואומר נאך א פסוק השם עמך גיבור החיל וואס ס'איז עפעס א מעשה אין נ"ך ווי די מלאכים האבן געזאגט פאר, איך מיין ס'איז גדעון, איך געדענק נישט יעצט פונקטליך, אז השם עמך גיבור החיל ואומר, נאך א פסוק אל תבוז כי זקנה אמך, זאלסט נישט מזלזל זיין אין די אלטע מנהגים פון פון אונזערע פריערדיגע וואס זיי האבן באגריסט מיטן אייבערשטנ'ס נאמען כי זקנה אמך, ווייל דאס גייט דאס איז אן אלטע אנגענומענע מנהג, ואומר, נאך א דרש, דאס איז עת לעשות לה', ס'קומט אמאל וואס מ'דארף טון פארן אייבערשטן, איז הפרו תורתך, טוט מען אפילו זאכן וואס זעט אויס ווי הפרת התורה רבי נתן אומר, איז ווי די תוס' יום טוב לערנט איז דער רבי נתן איז א פירוש אויף דאס וואס די גמרא האט יעצט געברענגט, אז הפרו תורתך, ווען מעג איך צושטערן די תורה און זיך כביכול באנוצן מיטן אייבערשטנ'ס נאמען משום עת לעשות להשם, ווען ס'קומט צו טון, ווען קומט צו זיין א שואל בשלום חברו וואס דאס איז רצונו של מקום, איז מותר להפר תורה זאגט רש"י ולעשות דבר הנראה אסור, דאס הייסט דו טוסט א זאך וואס זעט אויס ווי א איסור'דיגע זאך. זאגט די הייליגע גמרא מנא הני מילי, די גמרא שטעלט זיך אויף די ערשטע הלכה אז ווען א מענטש קומט אן צו א פלאץ וואו ס'איז געשען ניסים לישראל דארף ער מאכן א ברכה אמר רבי יוחנן דאמר קרא שטייט א פסוק די וואכ'דיגע סדרה ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם געלויבט איז דער אייבערשטער ס'איז ממש תורה לשמה אז מ'טרעפט זיך צוויי לומדים צוזאמען שטייט אין ספרים אז ס'איז תורה לשמה איז די מפרשים פרעגן די ראשונים נאך אז וואס הייסט אז יתרו זאגט ברוך השם אשר הציל, און יתרו איז אין מדבר און ער דאנקט דעם אייבערשטן אשר הציל אתכם מיד מצרים, אונזער הלכה איז הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, יתרו איז נישט געווען קיין קיין רואה מקום, איז דא צוויי תירוצים, דער ריטב"א ענטפערט אז ער האט געזען די אידן, און מילא א מענטש זעט דעם מענטשן וואס איז מיט זיי געשען די נס, קוק איך עס אן ווי ער איז הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל, דער מהרש"א זאגט אז ער געזען די אנדערע ניסים וואס איז געווען אין מדבר וואס איז געווען די ענני הכבוד, די מן, די באר, און די אלע זאכן זענען געווען א קאנטעניועישן פון די ניסים פון יציאת מצרים מילא איז ער יא הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל. גייען מיר ווייטער, פרעגט אונז די גמרא אניסא דרבים מברכינן אניסא דיחיד לא מברכינן פון אונזער משנה קומט אויס אז דווקא אויף א ניסא דרבים הרואה מקום שנעשה בו ניסים לישראל גאנץ כלל ישראל האט געהאט א נס, אויף אזא סארט פלאץ מאך איך א ברכה, אבער אניסא דיחיד, א מענטש האט געהאט א פריוואטע נס, לא מברכינן דארף ער נישט מאכן קיין ברכה, פארציילט די גמרא, והא ההוא גברא, עס איז געווען דער מענטש, דהוה קא אזיל בעבר ימינא, ער איז געגאנגען אין א פלאץ וואס הייסט עבר ימינא, נפל עליה אריא, א לייב איז אים באפאלן, איתעביד ליה ניסא, עס איז געשען א נס, ואיתצל מיניה, איז געראטעוועט געווארן פון דעם לייב, איז אתא לקמיה דרבא איז געקומען פאר רבא, אמר ליה, האט ער אים געזאגט.

ואישתי, און געטרינקען. ותו, נאך א מעשה וואס דער מר בריה דרבינא האט געהאט, זימנא חדא הוה קאזיל ברסתקא דמחוזא איז ער געגאנגען אויף דעם מארק, שוק, טייטשט רש"י, ברסתקא דמחוזא, איז נפל עליה גמלא פריצא, רש"י טייטשט גמל משוגע, שעסקיו רעים, א צעדרייטער גמל וואס ער איז א נאו גודער, ער איז דא פאר טראבל, און האט אים ממש געוואלט דארטן איך ווייס נישט וואס טון איתפרקא ליה אשיתא, איז געשען א נס אז א וואנט האט זיך געעפנט, עפעס א וואנט איז צוזאמגעפאלן דארט, און ער געקענט אריינלויפן על לגוה, איז ער אהין געלאפן איז כי מטא לערבות, יעדעס מאל איז אנגעקומען צו די ערשטע פלאץ וואו עס איז געשען א נס, וואו עס איז ארויסגעוואקסן די וואסער, איז בריך, האט מר בריה דרבינא געמאכט די ברכה ברוך שעשה לי נס בערבות אויף די פלאץ, ובגמל און די מעשה מיטן גמל דאס האט ער דערמאנט צווייט. כי מטא לרסתקא און יעדעס מאל וואס ער איז אנגעקומען צו דעם מארק רסתקא דמחוזא בריך ברוך שעשה לי נס בגמל האט דער אייבערשטער געמאכט דעם נס וואס איז געשען דא אויף דעם פלאץ בגמל און אויך בערבות, האט אויך דערמאנט די אנדערע נס וואס איז געווען ערגעץ אנדערש על כל פנים האבן מיר צוויי מקורות פון אמוראים אז אפילו אויף א יחידות'דיגע נס מאכט מען א ברכה ענטפערט די גמרא אמרי אניסא דרבים כולי עלמא מיחייבי לברוכי אז מען קומט אן צו א פלאץ למשל די צו מיר זעהן די גמרא, די פלאץ פון קריעת ים סוף, די פלאץ ווי אונז זענען דורך געגאנגען די ירדן, דארט דארף יעדער מאכן די ברכה, אפילו איך בין נישט דארט געווען, סאו גייט ארויף אויף גאנץ כלל ישראל דארף מאכן די ברכה, אניסא דיחיד, איהו, אויב קומט מען אן צו א פלאץ ווי נאר פאר דיר אליין איז געשעהן די נס, איהו חייב לברוכי, דער עולם קען אריין קוקן דא די גירסא פונעם גר"א אין די זייט, איהו, ובריה, ובר בריה. דו, דיינע קינדער און דיינע קינד'ס קינדער עד סוף כל הדורות, אז א מענטש קומט קיין אוישוויץ און זיין זיידע איז געראטעוועט געווארן, אפשר דארף מען מאכן א ברכה, כ'מיין מען מאכט אן א שם ומלכות היינט, ווייל ס'איז למעשה דא א שאלה אין די פוסקים אז ס'דארף זיין א נס וואס איז אזוי ווי חוץ לדרך הטבע, און ס'דארף זיין עפעס א בולט'דיגע נס וואס מ'זעט אז ס'איז חוץ לדרך הטבע, אסאך מאל איז די שאלה ווען ס'איז געווען געוויסע. עווענטס וואס האבן געהאלפן זאלסט געראטעוועט ווערן איז מאכט מען אן א שם ומלכות. על כל פנים, א נס וואס איז א ניסא דיחיד, מאכט דער מענטש אליין און זיינע קינדער. אבער ווען מען רעדט פון אנדערע סארטן, די אונזער משנה רעדט פון ניסים וואס איז געשען מיט כלל ישראל, דא דארף יעדער מאכן די ברכה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט. דא גייען מיר יעצט האבן אויסגעשמועסט א ברייתא וואו זענען די פלעצער וואס וואס נעשו בו ניסים לישראל, רואה מעברות הים, די פלאץ וואו די אידן זענען דורכגעגאנגען ביים ים סוף, מעברות הירדן, די פלאץ וואס די פסוק פארציילט אין יהושע אז די אידן זענען דורכגעגאנגען דורך דעם ירדן, ס'געווען די זעלבע נס פון קריעת ים סוף ס'איז געווארן טרוקן, מעברות נחלי ארנון, און באלד זען וואס ס'מיינט, אבני אלגביש, די גמרא גייט באלד זאגן וואס ס'מיינט, דאס וועלן מיר שוין לערנען מארגן, מורד בית חורון, אדער ואבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, אדער ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע במלחמה בעמלק. אדער ואשתו של לוט וואס דארט וועט מען זען אין די גמרא אז מ'דארף מאכן א אנדערע ברכה נישט די ברכה פון די משנה. וחומת יריחו שנבלעה במקומה בקיצור דאס אלעס זענען באקאנטע ניסים אין נ"ך אדער אומבאקאנטע די גמרא גייט זיך מיטשענען אויף אפאר איז על כולן צריך שיתן הודאה ושבח לפני המקום זאגט יעצט די גמרא בשלמא מעברות הים דכתיב פאריגע וואך אין די סדרה ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה אז די אידן ס'איז געשען א נס מ'האט געקענט אריינגיין בתוך הים ביבשה, ס'איז געווארן טרוקן. מעברות הירדן ברענגט ער דעם פסוק דכתיב. לאמיר זען די פסוק דא אין די זייט, ויעמדו הכהנים נושאי ארון ברית השם בחרבה, בחרבה מיינט די טרוקעניש, בתוך הירדן, אינעם ירדן, הכן וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוים לעבור את הירדן, די גאנצע פאלק איז דורך דעם ירדן, האב איך דאך קלאר אין פסוק די נס. אלא מעברות נחלי ארנון מנלן, ווי טרעפט מען אז די אידן זענען דורך געגאנגען נחלי ארנון און דארט איז געשען א נס, גייט די גמרא דרש'ן די פסוקים, ס'איז אביסל שווער עטס וועט מיר ארויס העלפן דארט, וועגן אפילו ארטסקראל האט זיך געמוטשעט האב איך געזען, זעהסט ווי ער מוטשעט זיך? יא דכתיב, על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה, אזא פסוק דא אין סדר במדבר, און ס'איז נישט קלאר וואס איז ספר מלחמות השם וואס מיינט את והב בסופה. די גמרא אין קידושין האט א אנדערע דרש אז ווען תלמידי חכמים קריגן זיך איז את והב בסופה צום סוף האט מען זיך ליב אבער נו וואס איז די מעשה וואס איז דארט געווען תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא את והב בסופה אזוי לערנט די צל"ח ס'דא אנדערע מהלכים אז את און והב זענען צוויי נעמען ס'איז בסופה זיי זענען געגאנגען בסוף מחנה ישראל פארוואס ווייל שני מצורעים היו די און והב זענען געווען צוויי מצורעים, דהוו מהלכין בסוף מחנה ישראל, א א מצורע דארף דאך זיין מחוץ למחנה, האבן זיי זיך געשלעפט פון אונטן, האבן זיי געהאט א געוויסע וויו אויף געשעהענישן פון דרויסן וואס אנדערע מענטשן האבן נישט מיטגעהאלטן, קו כחול פ יסודיים זענען דורכגעגאנגען די ספעציפישע פלאץ פון נחל א. ארנון, איז אתו אמוראי, זענען געקומען די אמוריים, איז עבדי להון נקירותא, זיי האבן געמאכט לעכער אויפן בארג זאגט רש"י, צווישן די צוויי הויכע, צווישן די צוויי הויכע בערג, וטשו בהון, זיי האבן זיך דארט באהאלטן, אמרי כי חלפי די ישראל הכא, ווען די אידן וועלן דורכגיין צווישן די צוויי בערג, נקטלינון, איך געדענק די מעשה פון חדר, יא? דער עולם געדענקט עס? נקטלינון איז וועט. וועלן זיי זיי קענען הרג'ן, ולא הוו ידעי דארון הוה מסגי קמייהו דישראל, די ארון הברית איז געגאנגען פאר אידן, והוה ממיך להו טורי מקמייהו, עס האט גלאט געמאכט אלע בערג, אין אונזער פעלער זעט מען שוין עס האט ממש גלאט געמאכט און עס האט צוזאם געשטעלט, כיון דאתא ארון, די ארון איז אנגעקומען אדבקו טורי בהדי הדדי, ס'האט צוזאם געשטעלט די צוויי בערג וקטליני וקטלינון, און די צוויי די מענטשן זענען געווען באהאלטן אין די מערות. אין די לעכער זענען געהארגעט געווארן, ונחת דמייהו לנחלי ארנון זייער בלוט האט אריינגערעגנט, אריינגערינען, ביז צום נחל, ביז צום נחל ארנון, כי אתו את והב, ס'איז אנגעקומען די צוויי מענטשן את והב, די צוויי מצורעים, חזו דמא דקא נפיק מביני טורי, האבן זיי געזען ווי ס'רינט בלוט, אתו ואמרו לישראל, האבן זיי געזאגט פאר די אידן, ואמרו שירה, און די אידן האבן אויף דעם געזאגט שירה, היינו דכתיב אויף דעם שטייט אין פסוק, ואשד מיינט די גיסינג, די רינינג, די רינינג פון בלוט, הנחלים וואס מ'האט געזען דארטן ביים טייך, אשר נטה לשבת ער, וואס די וואס די בארג האט זיך געבויגן לשבת ער צו עפעס א געגנט וואס הייסט ער, ונשען לגבול מואב, און די אנדערע בוים, די אנדערע בארג איז געקומען קעגן, האט זיך געבויגן צו די זייט פון מואב, על כל פנים דער פסוק איז מרמז אויף דער מורא'דיגער נס. און אויף דעם האבן די אידן געזאגט שירה, אז א מענטש קומט אן צו דעם נחל ארנון וואו עס איז געשען דער געוואלדיגער נס, דארף ער מאכן די ברכה פון ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.